היום יום א' טבת, אזוי ווי א' טבת, ראש חודש טבת איז דער ערשטער ראש חודש אין דעם היום יום, ברענגט דער רבי די מנהגים וואס האבן א שייכות צו ראש חודש, הגם אז ראש חודש טבת זאגט מען דאך גאנץ הלל אזוי ווי חנוכה, ברענגט ער אבער די מנהגים פון ראש חודש אפילו ווען מען זאגט נישט גאנץ הלל. נוהגים אשר היחיד מברך בהלל תחילה וסוף וגם בימים שאין גומרים את ההלל. דער מנהג איז אז א יחיד ווען ער זאגט הלל, אפילו אין טעג וואס מען ענדיגט נישט דעם הלל, מאכט ער א ברכה תחילה וסוף, איז בכלל שטייט דאך, דער רמב"ם ברענגט דאך, אז ראש חודש איז מער נישט ווי א מנהג אז מען זאגט הלל, במילא זאגט מען נישט דעם גאנצן הלל, מען זאגט נאר א האלבן הלל, און אז מען זאגט א האלבן הלל מאכט מען נישט קיין ברכה. דערנאך דעם ווערט א גאנצע רייד אין פוסקים וואס הערט זיך מיט א יחיד איז דא כל מיני פארשידענע דעות, אפילו ווען מ'זאגט גאנץ הלל איז דא דעות וואס זאגן אז דער יחיד זאל קיינמאל נישט זאגן קיין הלל אליין, דערנאכדעם איז דא דעות וואס זאגט אז נאר ווען ער דאווענט מיט א מנין, דערנאכדעם איז דא א דעה אז דער חזן זאל אלעמאל מאכן די ברכה און מוציא זיין דעם עולם, דערנאכדעם איז דא א דעה ווען מ'זאגט חצי הלל זאל אפילו דער חזן נישט זאגן קיין ברכה תחילה וסוף, על כל פנים איז דא פארשידענע דעות ווי אזוי מען פירט זיך, על כל פנים אבער דער מנהג המקובל אז בשעת מען זאגט גאנץ הלל מאכט מען א ברכה תחילה וסוף סיי דער חזן און סיי דער יחיד, שרייבט אבער דער אלטער רבי אז בימים שאין גומרים את ההלל דאס שרייבט ער אין סידור יש לנהוג שהשליח ציבור לבדו יברך בתחילה וסוף, דער מנהג זאל זיין אז דער חזן מאכט די ברכה און דער עולם וועט ענטפערן אמן און יוצא זיין. איז וועגן דערויף ווערט א גאנצע רייד, ס'ווערט. גערעדט אין שער הכולל און ר' חיים נאה רעדט וועגן דעם אז ס'איז דא פארשידענע מסורות בנוגע דעם ענין פון א יחיד זאגן הלל, בכלל ברענגט ער אז דאס וואס שטייט אין סידור אז א יחיד אינו מברך לא בתחילה ולא בסוף איז בכלל נישט פון דעם אלטן רבי'ן, דאס האט אריינגעשטעלט דער מדפיס. במילא איז ניטא וואס זיך וואס צו פארלאזן אויף דערויף, על כל פנים ער איז נוטה מען זאל יע זאגן, און ער ברענגט אפילו פון צמח צדק אז דער צמח צדק האט געזאגט א אויסשפראך אז אויב עס הלל'ט זיך קען מען מאכן א ברכה, ס'תלוי ברצונו, אויב מען האלט ביי מאכן א ברכה, זאגן הלל, קען מען מאכן א ברכה אפילו ווען מען זאגט חצי הלל, וואס דרך אגב דאס איז אויכעט איינע פון די דעות בנוגע בכלל ווי א יחיד זאל זיך פירן, איז דא איין דעה וואס זאגט אז ס'תלוי ברצונו. דערנאכדעם מעשה רב פון רבי'ן רשב, וואס דער רבי רשב האט יא געזאגט געמאכט א ברכה, און דער פריערדיגע רבי האט אים טאקע געפרעגט פארוואס מאכט ער א ברכה בשעת שטייט אין סידור אז מ'זאל נישט מאכן קיין ברכה, האט דער רבי רשב געענטפערט אז מיר זענען אנדערש, דאס הייסט אז ביי די רביים איז אנדערש. על דרך אויכעט וואס ווערט געבראכט אז דער צמח צדק האט זיך אזוי געפירט אז ער האט געמאכט א ברכה. על כל פנים האט דער פריערדיגער רבי געפרעגט דעם רבי רשב לאחרי ווי ער האט אים געזאגט אז דאס איז נישט קיין מנהג פארן רבים, דאס איז נאר פאר די רביים, האט דער פריערדיגער רבי פארגעלייגט אויב אזוי זאל דער רבי דער רבי רשב צוגיין צום עמוד, במילא וועט ער דארפן מאכן א ברכה סייווי ווייל ער איז דאך דער חזן, איז מאכט ער נישט ווי אן אויסנאם, און דערוויילע וועט ער אויכעט מוציא זיין דעם עולם, האט דער רבי געזאגט, איך וויל ניט נעמען דעם גאנצן עולם אויף מיין וואגן. על כל פנים אין היום יום שרייבט דער רבי אז דער מנהג איז אז א יחיד מאכט א ברכה תחילה וסוף אפילו ווען מען זאגט האלב הלל, און שפעטערדיגע יארן האט דער רבי צוגעלייגט נאך א זאך, אין תשמא האט דער רבי דערמאנט אז ס'איז געווארן א מנהג חסידים אז מ'כאפט אריין שטילערהייט זאגן א ברכה פאר הלל תחילה וסוף אפילו בשעת מ'דאווענט מיט א מנין, און אזוי איז נקבע געווארן דער מנהג זינט יעמאלט. נאך א מנהג וואס איז נוגע צו הלל, הנוסח שאומרים הוא יהללוך ה' אלוקינו כל מעשיך, בהשמטת תיבת על. דער לעצטער קטע פון הלל איז דאך די תפילה פון יהללוך ה' אלוקינו כל מעשיך, און דארטן שטייט בחצאי עיגול שטייט דער ווארט על. זאגט דער רבי אז אונזער נוסח איז אז מ'איז משמיט דעם ווארט על. איז וועגן דערויף איז אויך געוועזן א הערה פון ר' יעקב לאנדא וואס ער האט געשריבן דעם רבי'ן פרעגן, איך האב אליין געהערט פון רבי'ן רשב ווי ער פלעגט יא זאגן דעם על כל מעשיך, האט דער רבי געענטפערט אז ערשטנס ער האט אליין געהערט פון שווער פון פריערדיגן רבי'ן אז ער האט נישט געזאגט על כל מעשיך, ובנוסף לזה זאגט דער רבי אז דאס וואס איך האב געשריבן אין היום יום דאס איז דאך אלץ געוועזן בהגהות פון שווער, דער פריערדיגער רבי האט דאך אלץ געזען און ער האט אלץ באשטעטיגט, און אזוי האט ער קובע געוועזן אז מ'איז משמיט דעם ווארט על, איז די נפקא מינה פארשטייט זיך איז אז מ'זאגט על כל מעשיך הייסט עס אז מ'דאנקט דעם אייבערשטן פאר אלץ וואס ער האט באשאפן, בשעת מ'זאגט אן דעם על הייסט עס אז אלץ וואס דער אייבערשטער האט באשאפן לויבט דעם אייבערשטן און מ'דאנקט דעם אייבערשטן פאר דערויף. על כל פנים זאגט דער רבי עס קען זיין אז דאס איז געוועזן שינויים אין זמנים אמאל האט מען געזאגט מיט דעם על אמאל האט מען געזאגט אן דעם על על כל פנים דער פריערדיגער רבי האט אבער קובע געוועזן אז מען זאגט אן דעם על און דער רבי איז דאס מסמיך צו דעם פסוק יודוך הוי' כל מעשיך. נאך א מנהג וואס האט א שייכות צו ראש חודש, כל התפילין מניחים קודם מוסף אבל השיעורים לומדים אחר סיום כל התפילה. אלע תפילין לייגט מען פאר מוסף. אזוי ווי ביי אונז לייגט מען דאך רש"י'ס און רבינו תם'ס תפילין און אנדערע לייגן דאך פיר פאר תפילין שימושא רבא און ראב"ד. איז די אלע תפילין דארף מען לייגן פאר מוסף, ווייל ביי מוסף לייגט מען דאך נישט קיין תפילין, עס שטייט אז בשעת מען זאגט כתר יתנו לך זאל מען נישט האבן דעם אייגענעם כתר, א אידנ'ס כתר איז דאך תפילין, במילא פאסט נישט אז ווען מ'איז מכתיר דעם אייבערשטן זאל מען האבן די אייגענע תפילין. איז זאגט די הלכה אז ביי מוסף זאל מען נישט טראגן קיין תפילין. במילא דארף מען נישט האבן די תפילין פאר מוסף. די שאלה איז וואס טוט זיך מיט די אנדערע די אנדערע פאר תפילין אדער די אנדערע דריי פאר תפילין וואס מ'דארף לייגן. צו מ'זאל ווארטן ביז נאך מוסף צו מ'זאל. לייגן זיי פאר מוסף, זאגט דער רבי אז מ'לייגט די תפילין אלע פאר מוסף, און לכאורה קען מען זאגן א סברה, דאס איז פשוט ווייל ס'זאל נישט זיין קיין הפסק, וויבאלד אז די ברכה גייט דאך אויף אלע תפילין, איז אז מ'האט געמאכט די ברכה אויף רש"י'ס דארף מען מסמיך זיין אלע אנדערע תפילין צו רש"י'ס אז די ברכה איז חל אויף זיי, און מ'האבן טאקע געזען ווי דער רבי האט זיך געפירט,

שטייט דאך אין דעם היום יום פון י"ט מנחם אב, שטייט דאך אז די וואס פירן זיך צו לייגן פיר פאר תפילין, איז דא פארשידענע שיעורים וואס מען דארף לערנען, יעדער פאר תפילין האט זיך זיינע שיעורים, איז בשעת מען וועט לייגן די אלע תפילין פאר מוסף, איז די שאלה צו דעמאלט זאל מען אויכעט זאגן די שיעורים, פארשטייט זיך דאס מיינט דאך אז ס'וועט נעמען לענגער. זאגט דער רבי אז די שיעורים העט מען לערנען נאכן דאוונען מיט דעס קביעות נאכן דאוונען, און דער רבי ברענגט עס אין א רשימה אז דער רבי נשמת עדן פלעגט דאוונען מוסף פריער און די שיעורים פלעגט ער לערנען נאכן דאוונען אנגעטון אין דעם טלית אליין.